מיטן אויבערשטנ'ס הילף זענען מיר ממשיך אין די סיפורי צדיקים, מיר האלטן אינמיטן דערציילן די מעשות פונעם ספר וואס ער רופט זיך אן דערצייל מיר א מעשה, דאס איז איבערגעדרוקט געווארן די אלע מעשות וואס איז געווען געדרוקט אין די פערציג יאר פון שמועסן מיט קינדער און יוגנט, וואס איז געשריבן געווארן, וואס פלעג ארויסגעגעבן ווערן דורך ניסן מינדעל און ס'האט זיך אנגעהויבן וואס דער פריערדיגער רבי האט געהייסן עס מאכן אנהייבנדיג אין שנת תש"ב, מיר האלטן אינמיטן די מעשיות וואס זייער קעפל איז תשובה און מעשים טובים, און וועלן אנהייבן מיט די מעשה וואס די קעפל זיינער איז די זילבערנע מטבע. רבי ירוחם איז געווען א איד וואס איז געזעצן על התורה ועל העבודה, טאג און נאכט האט ער געלערנט און געדאווענט, ווי ס'האט זיך געפירט אין ענליכע פאלן אין אמאליגע צייטן אין שטעטל, איז דאס ווייב געווען די ברויטגעבערין. לאה, רבי ירוחם'ס ווייב, פלעגט ארויסגיין גאנץ פרי אין מארק און איינהאנדלען עפעס פון די פויערן וועלכע פלעגן ברענגען זייערע פראדוקטן אין שטעטל אריין, דאס האט געקענט זיין אפאר, עס קען זיין אפאר דאזן אייער, אדער א לעבעדיגע הינדל, אדער א זעקל גענזענע פעדערן, אדער א קערבל פון שוועמלעך, און דאס גלייכן. די פויערן פלעגן ברענגען אזעלכע זאכן, דערנאך פלעגט זי, פלעגט זי דאס קויפן ביי זיי, דערנאך פלעגט זי דאס פארקויפן צו בעל הבית'טעס און פארדינען דערביי עטליכע פרוטות פאר איר טירחה וואס זי איז געלאפן אינדערפרי און זי איז געגאנגען אויפן גאס און עס געקויפט און האט עס געברענגט צו זיי אין שטוב האט זי געמאכט עטליכע פרוטות פאר איר טירחה פארשטייט זיך אז קיין גרויסע גליקן האט זי דערביי נישט געקענט מאכן די פרנסה האט קוים געסטייעט אויף נישט אריינצולאזן דעם הונגערוואלף אין שטוב. ס'האט אוועקגעטריבן דעם הונגער, אבער מאכן פון דעם גרויס פרנסה איז דאס נישט געווען. די שווערסטע צייט פאר רבי ירוחם'ס ארעמער משפחה'לע איז געווען ווען ס'איז געקומען דער ווינטער, ביז דער וועג האט זיך איינגעשטעלט און די פויערן האבן געקענט קומען אויף זייערע שליטנס, שליטנס איז די וועגעלעך וואס זיי פארן אויף אייז, פלעגן קומען גאר ווייניג פויערן אין שטעטל. עס איז געווען אזעלכע שניען מיט אלע זאכן זענען זיי נישט געקומען, און אינמיטן ווינטער פלעגט זיך נישט זעלטן מאכן א גרויסע שניי זאווערוכע וואס האט פארשאטן די וועגן מיט שניי, און די שטעטל איז געווען אפגעשניטן פון דעם גאנצן ארום במשך פון גאנצע צען טעג. אין אזא צייט איז לאה געבליבן אן פרנסה, און בלית ברירה האט זי געדארפט בארגן פון איר אפגעשפארטן קליינעם קאפיטאל נישט צו לאזן הונגערן איר מאן און די קינדערלעך. פלעגט אלעמאל אוועקלייגן אפאר פרוטות אין זייט, פלעגט זי בארגן, לייען פון דעם, אויף די צייט וואס ס'גייט אריבער גאנצענע טעג וואס קיינער קומט נישט אריין, די שטעטל איז אפגעשניטן פונעם גאנצן ארום, פלעגט זי אראפנעמען פון די געלט, בכדי אז זי מיט איר מאן און די קינדער זאלן נישט הונגערן. יענער ווינטער וואס מיר דערציילן די מעשה דא איז געווען נאך שווערער ווי אלעמאל, זאווערוכעס האבן געבוזשעוועט וואכן לאנג, דער מארק פלאץ איז געשטאנען פארלאזן, לעא'ס ביסל קאפיטאל, די געלט וואס זי האט אוועק געלייגט, וואס איז ביי איר געווען כמעט אזוי הייליג ווי צדקה, זי פלעגט עס קיינמאל נישט נוצן, ווארום די גאנצע חיונה איז געווען אפהענגיג דערפון, איז צוביסלעך אויסגערונען. ס'איז געווען אזא אפגעשניטן די שטעטל איז געווען אפגעשניטן פון דעם ארום האט זי געמוזט נוצן די געלט און עס האט שוין געהאלטן ממש ביי די לעצטע פרוטות פון די געלט וואס זי פלעגט באהאלטן האט לאה זיך אנגעטון א כח און האט זיך אריינגעמישט אינמיט'ן מאנ'ס לערנען ער האט געזעצן און געלערנט זי האט גענומען דעם כח און זי האט זיך אריינגעמישט ירוחם וואס וועט זיין האט זי גענומען אויסגיסן איר ביטער הארץ. ס'איז שוין כמעט נישט געבליבן א פרוטה, נישטא מיט וואס צו קויפן א שטיקל טרוקן ברויט פאר די קינדער. וואס טוט מען ירוחם? ר' ירוחם האט אויפגעהויבן די אויגן פון דער גמרא און האט רואיג געענטפערט, זארג נישט לאה, דער אויבישטער האט אונז ביז היינט נישט פארלאזן און וועט אונז אויך ווייטער נישט פארלאזן. האסטו שוין חלילה פארלארן דיין בטחון? בטחון אויפן ניכטערן הארצן שטילט נישט דעם הונגער, האט לאה ביטער געענטפערט. איך האב בטחון, אבער בטחון אויפן ניכטערן הארצן ווערט נישט די, דער הונגער גייט נישט אוועק. וואס זאל איך געבן די קינדערלעך אין מויל אריין? רבי ירוחם ענטפערט, פארלאז זיך אויפן אויבערשטן. און האט זיך אומגעקערט צו לערנען. שפעטער אין אוונט, נאכדעם ווי זי האט געלייגט די האלב הונגעריגע קינדער שלאפן, האט לאה ווידער אויפגעהויבן די פראגע פון מה נאכל, וואס זאל מיר עסן? און האט זיך נישט בארואיגט מיט איר מאנ'ס ענטפער, פארלאז זיך אויפן אויבערשטן. איך בין נישט מער ווי א נאריש אידינע, און אויב איך זינדיג מיט מיינע רייד, זאל מיר דער אויבערשטער מוחל זיין, אבער א מאמע קען דאך נישט צוקוקן ווי אירע קינדערלעך הונגערן, וואס וועט זיין מארגן? וואס וועל איך געבן די קינדערלעך עסן אינדערפרי? ס'איז דאך גארנישט דא אין שטוב. ר' ירוחם האט איר געדולדיג געלאזט אראפרעדן זיך פון הארצן, און האט זיך איינגעבעטן ביי איר, האב בטחון אין דעם אויבערשטן. רבי ירוחם איז ארויסגעגיין אינדרויסן, א פולע לבנה האט ליכטיג געשיינט, ווען ער איז א קורצע וויילע שפעטער געגאנגען צוריק, האט עפעס א בליץ געטאן פאר זיינע אויגן, פון א קופה מיסט לעבן שטוב, עס איז געווען א פושקע מיט מיסט, און דארט האט ער געזען עפעס וואס בלישקעט פון די פושקע מיט די מיסט, ער האט זיך איינגעבויגן און האט אויפגעהויבן א מטבע, אריינגייענדיג אין שטוב האט ער געוואשן די הענט צו אשר יצר, און האט פאר איינס אויך אפגעוואשן די מטבע, ס'איז געווען א זילבערנע מטבע, די קעפל פון די מעשה איז די זילבערנע מטבע, געלויבט דער אויבערשטער, איצט וועט לאה מיך לאזן צו רו א גאנצע וואך, כ'האב א זילבערנע מטבע געפונען, אזוי האט זיך ירוחם געטראכט א צופרידענער. אבער באלד איז אים אריינגעפאלן אן אנדער געדאנק, אויב דער אויבערשטער וויל אונז צושיקן פרנסה, איז וואס עפעס אויף אזא אומריינעם אופן? קיין אנדער וועג איז שוין נישטא צו שפייזן ירוחם'ען און זיין משפחה, ווי צו ווארפן אים א מטבע אין די מיסט? ניין, אויף אזא אופן בין איך מוחל די מתנה, איך וויל נישט קיין מתנה וואס מען געפינט אין די גארביטש, אין די מיסט. איך וועל בלי נדר די מטבע וויל איך נישט ניצן, כ'וועל עס אריינווארפן אין דער צדקה פושקע אין בית המדרש מארגן, ווען קיינער וועט נישט זען און קיינער וועט נישט וויסן פון וואנט די מטבע איז געקומען. ווען מ'עט אויסליידיגן די פושקע וועלן אלע פרעגן, וואו? מ'האט געפונען א זילבערנע מטבע, פון וואנט קומט עס? מיט דעם באשלוס האט זיך רבי ירוחם אומגעקערט צו זיין גמרא, ער האט די מטבע אוועקגעלייגט אויפן טיש פאר די אויגן, כדי נישט צו פארגעסן מיטצונעמען זי מיט זיך אין בית המדרש. א וויילע שפעטער איז לאה אריינגעקומען אין צימער, און דערזעענדיג די זילבערנע מטבע איז זי ארויס פון די כלים, זי האט אויסגעשריגן מיט פרייד, געפאטשט מיט די הענט, און טרערן פון שמחה האבן זיך האבן זיך געגאסן פון אירע אויגן. רבי ירוחם וועלכער האט שוין געהאט פארגעסן וועגן דער מטבע, האט צוערשט נישט באנומען לאה'ס שמחה, אוי וויי וואס האט איר פאסירט? וואס וואס שרייט זי דאך מיט פרייד, וואס פאטשט זי מיט די הענט, וואס גיסט זיך ביי איר די טרערן? אבער ווען ער האט באמערקט אז איר בליק איז אנגעשפיצט אויף דער מטבע, האט ער אויף גיך ארויפגעלייגט זיין האנט אויף דער מטבע און האט געזאגט, ס'איז נישט אונזערע. וואס הייסט ס'איז נישט אונזערע? האט זי געפרעגט לאה. האט ר' ירוחם געענפערט, איך האב דאס מפריש געווען אויף צדקה. אויף צדקה? האט לאה נישט געקענט גלויבן אירע אויערן. דאס מיינט דאך אז אז דאס איז געווען דיינע, און דו ווילסט דאס אוועקגעבן אויף צדקה. די קינדער הונגערן און דו ביסט אזא גרויסער בעל צדקה? לאה האט אים אנגעקוקט ווי ער וואלט געווען עפעס נישט מיט אלעמען, אזוי ווי איינער וואס איז משוגע, און זי האט זיך זייער שטארק צעוויינט. רבי ירוחם האט איר גענומען אויפקלערן דעם ענין, ער האט איר דערציילט וואו ער האט די מטבע געפונען. שטעל זיך פאר, ווען איך גיב דיר א מתנה, נישט אין האנט אריין, נאר גיב עס דיר א ווארף אויף די מיסט, נא, גיי נעם אין די מיסט די מתנה, וואלסטו אנגענומען אזא מתנה פון מיר? דער אייבישטער קען אונז געבן פרנסה בדרך כבוד, און אז נישט, וויל איך נישט. אזא מתנה וואס דער אייבישטער האט מיר אריינגעווארפן אין די מיסט אריין, איך האב עס געפונען, וויל איך נישט, אזוי ווי דו וואלסט נישט גענומען אזא מתנה. מיט וואס איז דאס בעסער ווי גיין איבער די הייזער? האלט איך דען ביים גיין איבער די הייזער און בעטלען געלט? פאלג מיר לאה, פארלאז זיך אויף דעם אויבערשטן, דו זעסט דאך אז ער האט אויף אונז נישט פארגעסן און ער האט אונז געגעבן א נסיון, מיר דארפן זיך שטארקן און ביישטיין דעם נסיון, דער אויבערשטער פרואווט אונז אויס, ווי שטארק איז אונזער בטחון אין אים? די מטבע וויל איך אריין לייגן אין די צדקה פושקע אין שול. זי איז ארויס פון צימער, שאקלנדיג מיטן קאפ, זי האט געוואוסט אז איר מאן איז א תלמיד חכם און א צדיק, איז וואס פאר א ווערט האט איר מיינונג אין פארגלייך צו אים? אבער אויפן הארצן איז איר געווען זייער שווער, זי האט אין שטוב קיין ברעקל ברויט נישט געהאט, קיין טראפן מילך, אפילו נישט עטליכע שיטערע גרויפן האט זי אויך נישט געהאט. רבי ירוחם האט זיך ווידער פארטיפט אין לערנען ביז טיף אין דער נאכט אריין. יענע נאכט זענען צוויי סוחים דורכגעפארן דורכן שטעטל. זיי זענען שוין געפארן לאנגע שעה'ן אויפן וועג, זענען דורכגעפרוירן ווינטן מיט גרויסע שנייען, זיי זענען געווען מיד און הונגעריג, אויך די פערד להבדיל זענען געווען מיד און הונגעריג, אבער וואו געפינט מען דא א קרעטשמע? אדער וואו געפינט מען א דאך איבערן קאפ? די גאנצע שטעטל שלאפט און איז איינגעהילט אין פינסטערניש, א פונק נישט צו זען. וואס טוט מען דא? די צוויי סוחרים האבן נישט געוואוסט וואס מען טוט דא. פלוצליך האבן זיי דערזען א שוואכן שיין פון א, פון א, א ליכט וואס ס'שאקלט זיך, א ליכט ווען ס'ברענט וואקלט זיך עס, זיי האבן געזען א, א שוואכן שיין פון אזא ליכט, זיי האבן זיך דערפרייט, זיי האבן זיך אפגעשטעלט ביי דער טיר און האבן אנגעקלאפט. פארשטייט זיך אז רבי ירוחם איז געזעצן און געלערנט מיט א ליכט, האבן זיי געזען די ליכט, רבי ירוחם איז גלייך געלאפן צו די טיר, געעפנט די טיר, און האט זיי אריינגעבעטן אין שטוב אריין. באמערקנדיג די טייערע פוטערן אין וועלכע די אומבאקאנטע אורחים זענען געווען איינגעהילט, זענען געווען אנגעטון מיט זייער טייערע פוטערן, ווייל זיי פארן דאך אין די קעלט און אין די שניי, האט רבי ירוחם פארשטאנען אז זיי זענען חשוב'ע מענטשן, ער האט זיך ער האט זיך אנטשולדיגט וואס ער קען זיי נישט אויפנעמען ווי עס באדארף צו זיין, און אויסער א דאך איבערן קאפ איז אין שטוב גארנישטא, נאר הייסע וואסער וועט דאס ווייב זיכער קענען אויפקאכן, אז מאכן הייסע וואסער וועט זי קענען געבן. די סוחרים האבן זיך אבער זייער שטארק דערפרייט צו האבן אויך די אכסניא, ס'איז גענוג פאר זיי א דאך איבערן קאפ אין אזא קאלטע נאכט. זיי האבן פארזיכערט זייער מכניס אורח רבי ירוחם'ען אז באמת פעלט זיי קיין זאך נישט אויסער א דאך איבערן קאפ איבערצונעכטיגן די נאכט, זיי האבן מיט זיך שפייז כיד המלך, אפילו טיי און צוקער און לימינע האבן זיי אויכעט. דאס וואס מ'האט געזאגט פריער זיי זענען געווען זייער הונגעריג, פארנדיג און לויפנדיג אויף די קעלט האבן זיי זיך נישט געקענט אפשטעלן אינמיטן גאס און עסן, זיי האבן געהאט ביי זיך עסן גענוג, און זיי האבן געזאגט אז מיר האבן שפייז כיד המלך, מיר דארפן א דאך איבערן קאפ און מיר וועלן עסן פון אונזערע. אינצווישן איז לאה שוין געווען אין קיך און האט געמאכט א פייער, א פייער אין דעם פריפיטשיק, און צוגעשטעלט וואסער עס זאל קאכן וואסער. די סוחרים האבן אריינגעבראכט א קעסטל מיט שפייז און האבן גענומען אויסלאדענען די פארשידענע מאכלים אויפן טיש. וואס לאה האט געהאט צוגעדעקט מיטן שבת'דיגן טישטעך, אזוי ווי די אורחים זענען אריינגעקומען, ירוחם האט איר געזאגט אז די אורחים מ'דארף שטעלן וואסער, האט זי געלייגט א שבת'דיגן טיש א שבת'דיגן טישטעך האט זי געלייגט אויפן טיש. ברויט און זעמעלעך האבן זיי ארויסגענומען, הארטע קעז, הערינג, ציבעלעך, קנאבל, געזייערטע אוגערקעס און שאר ירקות האבן זיי ארויסגענומען. זיי האבן זיך געזעצט צום טיש און זענען דורכאויס באשטאנען אויף דעם אז דער באלעבאס און די באלעבאסטע זאלן זיך אויך זעצן צום טיש און מיטהאלטן מיט זיי. זיי האבן זיי נישט געלאזט קיין מנוחה, איר מוזט זיך אוועקזעצן מיט אונז, סיי ירוחם, ר' ירוחם, און סיי לאה. א היבשע צייט איז מען געזעצן ביי דעם ביי דער סעודה. ר' ירוחם און זיינע געסט האבן געפירט א לעבהאפטן, א פרייליכן שמועס. די סוחרים וועלכע זענען געווען אויך גאנץ פיינע לומדים, האבן באוואונדערט רבי ירוחם'ס גרויסע לומדות, זיי האבן גערעדט אין תורה, זיי האבן גערעדט אין הלכה, און ירוחם האט ארויסגעוויזן זייער גרויסע לומדות. ער האט זיי אויפגעקלערט געוויסע עניינים אין דיני ממונות וואס זיי האבן אים געפרעגט, זיי האבן אים געפרעגט שאלות אין הלכה'ס וועגן געלט זאכן, וועגן ביזנעס, זיי זענען פשוט אנטציקט געווארן פון זיינע שכל'דיגע ענטפערס. נאך עטליכע גלעזלעך משקה, ווען די סוחרים האבן זיך דערווארימט און געפילט זייער גוט, האט איינער פון זיי אפגערופן צום צווייטן, ווייסט דו ר' יעקל, וואס עס איז מיר אריינגעפאלן? צו וואס זאלן מיר זיך שלעפן אין דעם ווייטער רייזע ביז לעמבערג, צו האלטן אונזער דין תורה ביים לעמבערגער רב דווקא, ביי מיר וואלסטו געפועלט אז מיר זאלן האבן אונזער דין תורה טאקע דא ביי אונזער חשוב'ן מכניס אורח ר' ירוחם, וואס זאגסטו אויף דעם? זיי האבן געהאט זענען ביידע געפארן קיין לעמבערג צו זיך טרעפן דארטן האבן א דין תורה ביי דעם לעמבערגער רב, אזעלכע שווערע וועטערס מיט אזעלכע שווערע אייז מיט שניי, דא האבן זיי געטראפן א מענטשן וואס ער איז אזא א, זיי זענען נתפעל געווארן פון זיין גרויסע לומדות, און וואס זיי פרעגן אים זענען זיי אנטציקט געווארן פון זיינע ענטפערס, האט איינער האט געזאגט צום צווייטן, ר' יעקל, לאמיר מאכן דעם דין תורה דא ביי אים. איך בין אוודאי מסכים רבי יוסל, האט רבי יעקל געזאגט. אזוי האט געענטפערט, האט ער געענטפערט א צופרידענער, פארשפארט צו פארן נאך אזויפיל קילאמעטערס אויף די שניי מיט די אייז מיט די ווינטן, ווער קען עס אויסהאלטן. דאן האט רבי יוסל זיך געווענדעט צו רבי ירוחם'ן און האט אים דערציילט אז ער און זיין חבר זענען שותפים אין א געשעפט. וואס האט זיי אריינגעבראכט א היפשן רווח, עס האט זיך אבער געשאפן א מיינונגס פארשידנקייט צווישן זיי, עס איז געווארן א שטיקל רעדעריי צווישן זיי, טענות, מען וועט באלד זען וואס איז געווען דער פראבלעם צווישן זיי, ווי אזוי זיך צו צוטיילן מיטן רווח, איז געווען פארשידענע מיי מיינונגס פארשידנקייטן, זיי זענען אבער גוטע פריינט, און נישט ער נישט יאסל, און נישט זיין חבר יעסל, וויל חלילה פארנעמען עפעס פון צווייטן. דעריבער האבן זיי באשלאסן צו האבן א דין תורה, און אזוי ווי דער ענין איז א פארוויקלטער, א פאר א פארדרייטער ענין, ס'איז א שווערער ענין צו פסק'נען, האבן זיי גערעכנט צו פארן קיין לעמבערג, ווייל דער לעמבערגער רב האט א שם אלס א גרויסער און קלוגער רב, אבער איצט האבן זיי איינגעזען אז זיי דארפן גארנישט פארן אהין, זיי דארפן מער גארנישט גיין קיין לעמבערג, און זענען גרייט צו האבן זייער דין תורה טאקע ביי אים, ביי ביי רבי ירוחם'ען, און האפן אז ער וועט זיי נישט אנטזאגן אז ער וועט אננעמען דעם דין תורה. פארשטייט זיך האט רבי יוסל צוגעגעבן אז זיי וועלן, אז זיי וועלן דא נישט איינשפארן געלט, זיי ווילן נישט שפארן קיין געלט וואס עס דארף קאסטן דער פארן ביז דארטן, און וויפיל דער לעמבערגער רב וועט נעמען געלט, דער בית דין דארטן וויפיל געלט וועט נעמען, זיי זאגן צו אז זיי וועלן באצאלן רבי ירוחם'ען פאר שכר בטלה די זעלבע געלט, צען פראצענט פון דער סומע פון דער לאדעניש, צען פראצענט פון די סומע אויף וואס זיי קריגן זיך, אויף וואס זיי זענען גייען זיך דן זיין ביי דעם רב. די צען פראצענט פון די סומע וואס וואס פון די לאדעניש וואס זיי זענען געווען גרייט צו געבן דעם לעמבערגער רב אדער אן אנדער רב גייען זיי געבן צו רבי ירוחם'ן. לכתחילה האט רבי ירוחם נישט געוואלט אננעמען די אחריות פון דעם דין תורה, ער האט די סוחרים געזאגט אז ער האט זיך נאך ביז דאן קיינמאל נישט פארנומען מיט דין תורות אדער מיט בוררות, זיין א בורר ווען צוויי האבן טענות צו מאכן א פשרה צווישן זיי. די סוחרים האבן אבער ביי אים שטארק געבעטן צו טון זיי א טובה גיב א קוק ווי ס'שנייט, גיב א קוק ווי קאלט עס איז, גיב א קוק ווי מען קען נישט ארויס גיין, אייער שטעטל איז אפגע אפגעזונדערט און פארשלאסן פון דעם ארום, און זיי האבן צוגעזאגט אז זיי וועלן מקיים זיין, זיי וועלן מקיים פסק זיין, פונקט אזוי ווי וועט ווי ער וועט פסק'נען, און וועלן ביידע זיין העכסט צופרידן, זיי נעמען זיך אונטער צו הערן וואס ער זאגט, און זיי וועלן טון פונקט וואס ער זאגט. ענדליך האט רבי ירוחם נישט געהאט קיין ברירה, זיי האבן זיך ביי אים אזוי געבעטן און געוויזן וואס טוט זיך אינדרויסן און אז ס'איז שווער צו פארן ווייטער, ענדליך האט רבי ירוחם מסכים געווען אנצונעמען די דין דעם דין תורה, בפרט אז ער האט דא געהאט א גוטע מעגליכקייט צו פארשטארקן דעם שלום בין אדם לחבירו, דאס איז וואס אים איינגעגאנגען, וואס דאס איז פון די זאכן וואס א מענטש עסט די פירות דערפון אויף דער וועלט, און דער קרן בלייבט פאר דער קומענדיגע וועלט, שטייט אין מען זאגט דאס אין דאווענען יעדן אינדערפרי אלו דברים שאין להם שיעור און ס'שטייט דארטן אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם די פירות פראצענטן וואס איז דא פון דעם עסט מען בעולם הזה און דער קרן בלייבט לעולם הבא והבאת שלום בין אדם לחבירו ער האט צוגעזאגט די סוחרים אז אם ירצה השם מארגן אינדערפרי נאכן דאווענען וועלן זיי זיך פארנעמען מיט דעם דין תורה ער איז מוכן עס צו טון ווען אלע דריי זענען אויף מארגן אינדערפרי געקומען אין בית מדרש דאווענען האט רבי ירוחם אפגעווארט אויף א פאסנדן מאמענט און האט אומבאמערקטערהייט אריינגעווארפן די זילבערנע מטבע וואס ער האט געפונען אין די מיסט, ער האט עס אריינגעווארפן אין דער צדקה פושקע, קיינער זאל נישט זען. דערביי האט ער געדאנקט דעם רבונו של עולם וואס ער האט אים נישט פארלאזן אין א צייט פון נויט און האט אים צוגעשיקט פרנסה, נישט נאר בדרך כבוד, נאר אויך מיט א ברייטער האנט, האט זיי אפגע'פסק'נט ווי אזוי ס'דארף זיין, זענען ביידע געווען צופרידן מיט דעם פסק דין וואס ער האט זיי געגעבן, זיי האבן אים באצאלט די צען פראצענט וואס איז געווען, און ער האט געהאט ברוך השם צו לעבן און עסן פאר זיך מיט די ווייב מיט די קינדער בדרך כבוד און ער האט געקענט ממשיך זיין זיצן און לערנען. צווייטע מעשה וואס מיר דערציילן היינט, מיר האלטן היינט אין סיפור ה ח. דער קיסר און דער סאלדאט, דאס איז די קעפל פון די מעשה, דער קיסר און דער סאלדאט. דער רוסישער קיסר ניקאליי דער ערשטער איז כידוע געווען א גרויסער שונא ישראל, ס'איז געווען דער ערשטער ניקאליי איז געווען א גרויסער שונא, ער איז דא ער איז דאס געווען דער וועלכער האט ארויסגעגעבן די גזירה פון די קאנטאניסטן, מיט דער כוונה צו צווינגען זיי צו שמד'ן. וואס איז געווען דארט און וואס מיינט די קאנטאניסטן, די קינדער וועלכע זענען יונגערהייט פיר פינף יאר אלט, אפגעריסן געווארן פון זייער היים און חדר, פשוט צוגענומען צוגע'גנב'עט די קינדער פון די עלטערן, גייענדיג אהיים פון חדר אדער גייענדיג צום חדר, זיי זענען פארשיקט געווארן אין ווייטע פויערישע דערפער, און שפעטער זענען זיי איבערגעגעבן געווארן אין מיליטער צו דינען פֿינף און צוואַנציק יאר, מ'נעמט א קינד פון דריי פיר פינף יאר און מען שיקט אים אוועק אין אזא ארט פון פאר יאר מיט אלץ, פארגעסט ער אלץ, דערנאכדעם קען מען אים צורעדן חס ושלום זיך צו שמד'ן. אונטער די אומשטענדן וואס זיי האבן געטון זענען פיל אידישע קינדער אפגעפרעמדעט געווארן פון אידישקייט, און א טייל פון זיי, נישט קענענדיג אויסהאלטן די יסורים און די נסיונות, האבן זיך טאקע אויכעט גע'שמד'ט. געווען אבער אויך אזעלעכע וועלכע האבן זיך אליין גענומען דעם לעבן אויף קידוש השם, זיי האבן נישט געוואלט זיך שמד'ן, ביז דער קיסר האט ענדליך אליין מבטל געמאכט זיין גרויזאמע ביטערע גזירה. דער העלד פון אונזער געשיכטע וואס מיר גייען דא דערציילן, דער קיסר און דער סאלדאט, דער העלד, דער דער וואס איז דער דער דער גרויסער, דער וואס האט זיך געפירט ווי א גרויסער, ווי א ווי א חשוב'ער גרויסער מענטש, דאס הייסט א העלד פון אונזער געשיכטע, איז אזא איינער וואס איז געווען פון די ניקאלייעווסקער סאלדאט, ער איז געווען פון די קאנטאניסטן. מען האט זיי גערופן יעמאלט איז דאך געווען די סאלדאטן פון ניקאליי האט מען זיי גערופן ניקאלייעווסקער סאלדאט. דער קיסר ניקאליי דער ערשטער פלעגט פון צייט צו צייט פארשטעלן זיך אין איינפאכע קליידער, פלעגט זיך אנטון פשוטע קליידער ציווילע קליידער, כדי צו קענען אומבאמערקטערהייט ארומדרייען זיך צווישן זיינע בירגער ער האט געוואלט זעהן וואס זיי טוען און הערן וואס זיי זאגן וועגן זייער קיסר, ער האט זיך פשוט פארשטעלט און פלעגט זיך דרייען אין מארק צווישן מענטשן און הערן וואס מען רעדט וועגן דעם קיסר. איינמאל איז דער פארשטעלטער קיסר אריינגעקומען אין א שענק, א שענק וואס מען גיט דארטן צו טרינקען, וואו סאלדאטן און פויערן האבן געטרונקען און געשיקערט. דער קיסר האט זיך צוגעזעצט לעבן א סאלדאט, און דער סאלדאט האט אים מכבד געווען מיט א כוסע. פונקט ווי דער סאלדאט האט נישט געוואוסט אז דער אומבאקאנטער איז דער קיסר בכבודו ובעצמו, אזוי האט דער קיסר נישט געוואוסט אז דער סאלדאט איז איינער פון זיינע ניקאלאיעווסקע סאלדאטן. דער דאזיקער סאלדאט איז גאנץ היבש פארגרעבט געווארן ביי די פויערן, וואו ער איז אויפגעהאדעוועט געווארן, ער איז דאך אויפגעהאדעוועט געווארן ביי די פויערן, ביי די גויים, ער האט נישט געוואוסט גארנישט פון אידישקייט, און צווישן די סאלדאטן מיט וועמען ער האט געדינט זענען אויך געווען גרויסע פויערן. דער קייסער האט אויסגעליידיגט זיין כוס און האט אים אוועקגעשטעלט אויפן טיש, דער סאלדאט האט זיין אורח מכבד געווען מיט א פאטש, אים געגעבן א פאטש אין פנים, וואס פאר א פאטש אינמיטן דערינען, האט דער פארשטעלטער קייסער געפרעגט דעם סאלדאט, האסט מיר געגעבן א כוס, איך האב עס אויסגעטרונקען, וואס גיבסטו מיר א פאטש אינמיטן? דער מנהג ביי אונז איז אז מען לאזט נישט שטיין א ליידיגן כוס, נאר מען דארף אים באלד ווידער אנפילן, האט דער סאלדאט געענטפערט דעם קיסר. דער קיסר האט ווידער אנגעפילט זיין כוס, און זיי האבן ווידער געטרונקען, ביז די באטל משקה, די פלעשל משקה, איז אויסגעליידיגט געווארן. דער סאלדאט האט געהאט א פלעשל משקה, און דער קיסר האט עס אוועקגעשטעלט אויפן טיש נאכן אויסטרינקען, האט געגעבן א פאטש, און זאגט אים, מען דארף האלטן אין איין אנפילן, ביז ס'ענדיגט זיך. דער סאָלדאַט האָט באַשטעלט אַ צווייטע בוטל משקה, מ'האָט אויך די, מ'האָט אויך די אויסגעליידיקט. אַז ס'איז געקומען צום באַצאָלן, האָט זיך דער סאָלדאַט געכאַפּט, אַז ער האָט שוין פאַרטרונקען אַלץ וואָס ער האָט געהאַט אין מזומן, און ס'האָט אים אויסגעפעלט געלט, ער האָט שוין נישט גענוג קיין געלט וואָס צו באַצאָלן, האָט ער אַרויסגענומען זיין שווערד פון דעם שעדל, און האט זי געגעבן צום באלעבאס פון שענק אלס א משכון, דו האלט מיין שווערד, און מארגן וועל איך דיר אפברענגען די געלט וואס איך האב, וואס, וואס איך קום דיר, וואס מ'האט געטרונקען אזויפיל און כ'האב שוין נישט קיין געלט פון וואו צו באצאלן. דער קיסר האט זיך נאכגעפרעגט ביים סאלדאט, וואו און אין וועלכן פאלק ער דינט, אין וועלכן פאלק, אין וועלכן יחידה, אין וועלכן, אויף, אויף רוסיש, אין וועלכן רעדזשימענט, אין וועלכן יחידה ער דינט, און האט עס איינגעקריצט אין זיין זיכרון, דער קייסער האט עס איינגעקריצט אין זיין זיכרון. גאנץ בגילופנדיק האבן זיך דער קייסער און דער סאלדאט געשיידט, דער קייסער שוין אויך געווען בגילופין, און יעדערער איז געגאנגען זיין וועג. אויף מארגן איז אנגעקומען א ידיעה צום קאמאנדיר פון, פון די פאלק אז דער קיסר קומט אויף אן אפיציעלע אינספעקציע. דער קיסר האט דאך געוואוסט אין וועלכן יחידה, אין וועלכן באראק, אין וועלכן גרופע חיילים ער איז, איז ער געווארן א ידיעה דארטן אז דער קיסר קומט אויף, אויף, אויף א אפיציעלע אינספעקציע, ער קומט אינספעקטן, זוכן וואס טוט זיך דארטן. אויף אלע סאלדאטן איז אנגעפאלן א גרויסער פחד, ווארום אלע האבן געוואוסט אז דער קיסר איז זייער א שטרענגער, און צוליב'ן קלענסטן אויסרעד איז מען נישט געווען זיכער מיט'ן לעבן, טאמער האט ער געזען אז ער האט זיך נישט אנגעטון פונקט אינגאנצן ווי ס'דארף צו זיין, אדער עפעס וואס ער האט געזען איז, קען, קען מען באצאלן מיט'ן לעבן. יעדער איינער האט זיך גענומען גרייטן צו דעם אינספעקציע מיט דער גרעסטער פארזיכטיגקייט, און זיך ממש אכטונג געגעבן צו מסדר זיין. מער פון אלעמען האט געציטערט דער סאלדאט וואס האט פארמשכנ'ט זיין שווערד, דער סאלדאט וואס האט געטרונקען נעכטן ביינאכט מיט אים, האט געציטערט אימת מוות, ער האט נישט קיין שווערד, אן א שווערד קען מען זיך דאך נישט שטעלן אויף אן אינספעקציע, וואס טוט מען? איז איהם איינגעפאלן אן איינפאל, ער האט אויסגעשניטן א הילצערנעם שווערד און האט זי אריינגעשטעקט אין שייד, מיט דער האפנונג אז דער קיסר וועט עס נישט באמערקן. דער קייסער, אויסגעפּוצט אין זײַנע קעניגלעכע קליידער און רײַטנדיק אויף זײַן קעניגלעכן פערד, איז מאַיעסטעטיש, אַזוי מיט, מיט אַ מלכותדיקן אופֿן, אַרײַנגעריטן צווישן די חיילים און ער איז דורכגעגאַנגען, ס'איז געווען שורות פֿון חיילים און ער איז דורכגעגאַנגען צווישן די שורות. ער האָט זיך אָפּגעשטעלט אַנטקעגן דעם סאָלדאַט, מיט וועמען ער האָט געטרונקען נעכטן בײַ נאַכט פֿאַרשטעלטערהייט. דאָס האַרץ איז בײַם סאָלדאַט אײַנגעפֿאַלן פֿון שרעק, זײַן האַרץ איז אים שיִער אַרויסגעפֿאַלן. אבער דער קיסר האט זיך געווענדעט נישט צו אים, נאר צו זיין שכן, דעם סאלדאט וואס איז געשטאנען לעבן אים, און האט צו אים געזאגט אז זיין מונדיר איז נישט אין ארדענונג, די קליידער וואס ער גייט איז נישט אין ארדענונג. דער סאלדאט איז געווארן גלייך זייער בלייך, כאטש ער איז געווען זיכער אז אלץ איז ביי אים אין ארדענונג, אבער מיט'ן קיסר קען מען זיך נישט דינגען, האט ער אבער אויך געוואוסט אז אלס וואס דער קיסר זאגט מוז מען אננעמען פאר אמת און מען טאר חלילה נישט קעגנרעדן דעם קיסר, האט ער זיך גענומען אנטשולדיגן און בעטן דעם קיסר ער זאל אים מוחל זיין און אז מער וועט אזוינס נישט פאסירן, אבער האט נישט געזאגט חס ושלום אז ער גייט אנגעטון די קליידער זענען פערפעקט און אלס איז פיין. דער קיסר איז אבער נאך מער בייז געווארן. און ער האט זיך דאן געווענדעט צום סאלדאט מיט וועמען ער האט געטרונקען, און האט אים געגעבן א באפעל, צי ארויס דיין שווערד און האק אים אפ דעם קאפ. געוואלדיג! דער סאלדאט מיט דער הילצערנער שווערד האט זיך געפונען אין א שווערער פארלעגנהייט. ניט אויספירן דעם קיסר'ס באפעל מיינט טויט-שטראף. יא אויספירן דעם קיסר'ס באפעל מיינט דאך צו טויטן אן אומשולדיגן מענטשן. און אויסער דעם קען ער דאך מיט א הילצערנעם שווערד בכלל נישט טויטן א מענטשן, און ווי נאר ער ציט ארויס די הילצערנע שווערד, אזוי באלד ווערט אנטדעקט זיין שווינדל, און ער און ער איז אין א געפערליכע צרה ביז מ'עט אים הרג'נען. בליץ שנעל זענען די דאזיגע געדאנקען וואס מ'האט ערשט גערעדט דורכגעלאפן זיין מוח, אז אז ער האט ארויסגענומען דעם שווערד, אז ער וועט ער נישט אויספירן נישט וועלן ארויסנעמען וועט מען אים דאך הרג'נען ארויסנעמען דעם שווערד וועט מען אים דאך הרג'נען פארוואס זאל ער הרג'נען אן אומשולדיגן מענטשן און אומשולדיגע מענטשן קען ער גארנישט הרג'נען בכלל ווייל ער איז דאך א האלצענע זאך וואס טוט מען דא אבער באלד איז אים איינגעפאלן א המצאה אדוני המלך האט ער זיך אפגערופן דעם קיסר'ס באפעל מוז איך דורכפירן און איך בין גרייט אים דורכצופירן נישט איבערטראכטנדיג אויב מיין חבר איז אומשולדיג, זאל דער אויבערשטער אליין זיך אננעמען פאר אן אומשולדיגן מאן, ווארום דער אויבערשטער קען דאך פארוואנדלען אייזן אין האלץ, א געוואלדיגע המצאה. אזוי זאגנדיג האט ער תיכף ארויסגעצויגן די שווערד פון איר שייד, און צו אלעמענס באוואונדערונג האט זיך טאקע ארויסגעוויזן אז ער האלט א הילצערנעם שווערד אין זיין האנט. דער קיסר איז זייער שטארק נתפעל געווארן פון דעם סאלדאט'ס איינפאל, ער האט דאך געזען אז נעכטן ביינאכט האט ער אוועק געגעבן דעם שווערד, און ער האט נאר א האלצענעם שווערד, דאס איז גארנישט, ס'האט זיך גארנישט געביטן פון א אייזענעם שווערד ביז א האלצענעם, ער האט גוט געוואוסט דעם סוד פון דעם נס, אבער ער האט זיך געמאכט נישט וויסנדיג. איך בין מוחל דיין חבר האט דער קיסר געזאגט, און דיר מאך איך פאר א פעלדפעבל, איך מאך דיר פאר א אפיצער, ער הייבט אים אויף די דרגא זייער הויך. דער קייסער האט דעם דאזיקן קלוגן סאלדאט נישט פארגעסן. א קורצע צייט שפעטער האט ער אים דערהויבן צו א העכערן ראנג, און האט אים אויך באשטימט אין זיין פערזענליכן גווארדיע. ער האט אנגעהויבן צו זיין דער, וואס ס'גייט אין אלע ערטער און גיט אכטונג אויפ'ן קייסער. עס האט לאנג נישט געדויערט, ביז דער פריערדיגער סאלדאט איז געווארן א מקורב למלכות. דער קייסער האט פון צייט צו צייט געכאפט א שמועס מיט אים, און האט באוואונדערט זיין שטארקע און גרויסע חכמה. איין מאל האט דער קיסר מיט אים פארפירט א שמועס וועגן רעליגיע, און האט אים פלוצלינג א פרעג געטאן, ביסטו טאקע אזא גלויביגער וואס דו רעדסט וועגן דעם אויבערשטן? און גייסטו אין קירך? צו דען גייסטו אינעם קלויסטער? יא, איך גלויב אין דעם אויבערשטן, אבער אין קירך און אין קלויסטער גיי איך נישט. פארוואס? ווייל איך בין א איד. וואס? דו ביסט א איד? און איך האב געמיינט אז דו ביסט א קריסט. און איך האב דיר דערהויבן פון איין ראנג צו א העכערן, ביז כ'האב דיר געמאכט א מקורב למלכות, און איך ווער א גאנץ צייט נתפעל פון דיין גרויסע חכמה. אזוי האט דער קיסר געזאגט. דער קיסר האט מיך קיינמאל נישט געפרעגט וועגן מיין גלויבן, האט זיך דער ניקאלייעווסקער סאלדאט פארענטפערט. ווען דו פרעגסט מיר וואלט איך דיר געענטפערט יעמאלט. אבער יעדנפאלס בין איך גרייט ווידער צו דינען דעם קיסר אלס א פשוט'ער סאלדאט, אויב א איד קען נישט זיין אין די דרגה, מאך מיר צוריק א פשוט'ער סאלדאט. ניין, זאגט דער קיסר, דאס קען נישט זיין אזוי, איך האב פאר דיר א בעסערע צוקונפט. און דאן האט אים דער קיסר געזאגט, וואס איז די בעסערע צוקונפט? ווער א קריסט, און איך וועל דיר דערהויבן צום ראנג פון א גענעראל, דו גייסט ווערן א גענעראל ביי מיר, און דו וועסט זיין מיין פערזענליכער פריינט, אנדערש וועל איך דיר נישט מוחל זיין וואס דו האסט מיר גענארט, און איך האב געמיינט א גאנצע צייט אז דו ביסט א קריסט, אבער אויב דו וועסט אננעמען מיין עצה, וועל איך און די קעניגן זיין דיינע טויף עלטערן, און עס וועט דיר נישט פעלן נישט כבוד און נישט רייכטום. איך און די קעניגן מיט די מלכה וועלן זיין דיינע נייע עלטערן. דער ניקאלייעווסקער סאלדאט האט זיך שטארק געקווענקלט, ער איז טאקע יונגערהייט אפגעריסן געווארן פון זיינע עלטערן, האט אפילו נישט געוואוסט אויב זיינע עלטערן האבן איבערגעלעבט דעם אומגליק ווען מען האט אים ארויסגעריסן פון זייערע הענט, אבער ער האט געוואוסט אז ער איז א איד, און א איד האט ער געוואלט בלייבן, אבער פון דער אנדער זייט האט אים דער קיסר שטארק צוגערעדט, מיט גוטע רייד און מיט אנגעדייטעטע דראאונגען האט ער אים געשטראשעט אז ער גייט אים הרג'נען, ביז ער האט ענדליך מסכים געווען זיך צו לאזן טויפן און ווערן א קריסט. בלויז אלס אן אלס אן אנשטעל, נישט באמת, ווארום אין הארצן וועט ער דאך קיינמאל נישט מסכים זיין צו שמד'ן זיך, חס ושלום. צו דער באשטימטער צייט, איז דער קיסר מיט דער קיסרינע, מיט דעם אידישן סאלדאט און פיל באגלייטער, ארויסגעפארן אין וועג צו קיעוו, זענען געפארן קיין קיעוו, וואו דער הויפט גלח האט געזאלט אליין דורכפירן די צערעמאניע פון טויפן דעם אידן. זענען געפארן אין קיעוו צו דעם גרעסטן גלח ער זאל עס טון. א קלייניגקייט? דער קיסר און די קיסרינע אליין וועלן דאך זיין זיינע טויף-עלטערן, דאס הייסט דאך אז זיי מאכן אים פאר א מיטגליד פון דער קייסערליכער פאמיליע. א געוואלדיגע זאך, ער שטיצט אויפן וועג, זיצנדיג אין איינער פון די קעניגליכע קאראטעס צוזאמען מיט מיטגלידער פון דער קעניגליכער משפחה, און טראכטנדיג וועגן דעם אנטשיידנדעם מאמענט וואס עס ווארט אויף אים. ער גייט אין קיעוו זיך שמד'ן, ס'איז זיך אנגעצונדן ביי אים די פינטעלע איד. האָט זיך אין אים דערוועקט דאָס פּינטעלע איד, און ער האָט חרטה געהאַט אויף דעם געשעפֿט. ניין, ער וועט זיך בשום אופֿן ניט שמדן, ער וועט בלייבן אַ איד און שטאַרבן ווי אַ איד. אַזוי האָט ער ביי זיך פֿעסט באַשלאָסן. דער וועג האָט געפֿירט איבער אַ בריק, אונטן האט געשטראמט א שטארקער טייך, דער ניקאלאיעווסקער סאלדאט איז ארויסגעשפרונגען פון דער קאראטע, האט אויסגעשריגן שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, און האט זיך אריינגעווארפן אין טייך. דערשטוינט זענען געבליבן דער קיסר און די קיסרינע און אלע הויכע באגלייטער, צוקוקנדיג ווי די כוואליעס האבן איינגעשלונגען אט דעם אידן. דערשיטערט פון דער פאסירונג, איז געווען צושאקלט אינגאנצן פון דעם פאסירונג, איז ניקאליי געפארן צוריק. ער האט גענומען טראכטן אז אויב אלע אידישע קאנטאניסטן האבן אזא גלויבן און אזא שטארקייט ווי דער מארטירער, דער וואס האט זיך געהארגעט אליין, איז זיין גאנצער פלאן צו רוסיפיצירן, צו מאכן פון די קינדערלעך וואס מ'נעמט זיי צו, מאכן זיי רוסישע און גלויביגע אין דעם קיסר, זיינע אידישע בירגער איז ממילא א גרויסער דורכפאל עט קיינמאל נישט מצליח זיין אויסצומאכן. מיר וועלן אם ירצה ה' ממשיך זיין די קומענדיגע וואכן.